אין דער משנה האבן מיר געלערנט שאם ירצה, אויב ער וויל. שלא לזון את עבדו, ניט צו שפייזן זיין קנעכט, רשאי, מעג ער. ממילא מיט דעם וואס ער גיט אים א שטר שחרור, קען איך נישט זאגן אז ער מאכט אים שאדן מזונות, ווייל אפילו אויב ער מוז דאך אים סייווי ניט שפייזן, אפילו ווען ער איז זיין עבד מוז ער אים ניט שפייזן. זאגט די גמרא, שמעת מינה איז א ראיה פון דער משנה, יכול הרב לומר לעבד, אז דער בעל הבית קען זאגן צו זיין עבד כנעני, עשה עמי, ארבעט מיט מיר, ואיני זנך, איך וועל דיר ניט שפייזן, דו דארפסט שפייז, גיי ארום אין די הייזער נעם שפייז, ווייל אזוי עס שטייט דאך אין די משנה, שאם ירצה שלא לזון את עבדו רשאי. ענטפערט די גמרא, ניין, ער קען נישט זאגן ער וויל אים נישט שפייזן, נאר הכא במאי עסקינן, די משנה וואס שטייט ער מוז אים נישט שפייזן רעדט זיך דאמר ליה, ער האט אים געזאגט, צא מעשה ידיך למזונותיך, דו ארבעט פאר זיך און שפייז זיך, אבער זאגן אים עשה עמי ואיני זנך דאס קען ער נישט זאגן. פרעגט די גמרא דכוותה גבי אישה, אין די משנה איז דאך געשטאנען צוויי זאכן, ביי א עבד קען ער זאגן און ביי אישה ניט, איז טייטשסטו אז דאס וואס שטייט ער קען זאגן ביי א עבד מיינט מען ער קען זאגן צו דעם עבד, אז ער זאל זיך אליין שפייזן, ער זאל ארבעטן און זיך אליין שפייזן. דכוותה דארף איך טייטשן גבי אישה אז ער קען נישט, וואס קען ער נישט? דאמר לה, ער קען איר נישט זאגן צאי מעשה ידיך במזונותיך, אז ער קען איר דאס אויך נישט זאגן. אישה אמאי לא, פארוואס קאן מען איר דאס אויך נישט זאגן, צא צאי מעשה ידיך במזונותיך, ענטפערט די גמרא, אישה בדלא ספקה, אויב איר מעשה ידיה וואס זי פארדינט איז נישט גענוג פאר די פרנסה, זאגן מיר, מוז דער מאן מוסיף זיין. פרעגט די גמרא עבד נמי עבד אויכעט בדלא ספק, אויב ס'איז נישט גענוג זאל אויך דער בעל הבית דארפן צולייגן, ענטפערט די גמרא עבדא, א קנעכט דנהום כריסיה, די ברויט פון זיין בויך. לא שויא איז ער נישט ווערד, א עבד פארדינט נישט, ער האט נישט די ווערדע פון דעם ברויט וואס ער דארף האבן צום עסן, למריה צו זיין האר ולמרתיה צו זיין הארטע, למאי מיתבעי וואס דארף ער זיי האבן, וואס דארפן זיי אים האבן, דאס הייסט איך קען נישט צווינגען דער בעל הבית ער זאל אים שפייזן, דעמאלט ווען דער, ווען דער עבד נעמט פאר זיך די פארדינסטן און עס האט נישט גענוג. אבער ביי א פרוי איז דאך איינס פון די תנאי כתובה איז דאך ואת תהא יתבא בביתי ומיתזנא מנכסי, ביי א פרוי דער מאן האט אויף זיך גענומען אז ער וועט איר שפייזן, ריכטיג ער קען איר זאגן צאי מעשה ידיך במזונותיך, אז איהר ארבעט זאל זיך מיט דעם שפייזן, אבער דעמאלט ווען דאס איז נישט גענוג, מוז דער מאן צוגעבן זאל האבן גענוג. זאגט די גמרא תא שמע, כ'זיך פושט זיין, כ'וועל א ראיה ברענגען צו דעם דין וואס כ'האב פריער געזאגט אז דער בעל הבית קען זאגן צום עבד עשה עמי ואיני זנך, האמיר געלערנט, עבד שגלה לערי מקלט, א עבד כנעני האט דערהרגעט א מענטש בשוגג, איז געגאנגען אין ערי מקלט, אין רבו חייב לזונו, דער בעל הבית דארף אים ניט שפייזן, ולא עוד נישט בלויז דער דין ער דארף אים נישט שפייזן, שמעשה, אלא שמעשה ידיו לרבו דאס וואס ער פארדינט באלאנגט צו דעם בעל הבית, פון וואנען עסט ער, ער עסט מיט צדקה זאל ער גיין אין די טירן, עבד כנעני רעדט מען אלץ, וואס זשע לערנען מיר אז מעשה ידיו וואס דער עבד ארבעט דארטן אין ערי מקלט לרבו. באלאנגט צו זיין בעל הבית, שמע מינה דאך פון דעם א ראיה יכול הרב לומר לעבד, אז דער בעל הבית קען זאגן צו דעם קנעכט עשה עמי, ווייל אזוי שטייט דאך דא אז מעשה ידיו לרבו, ואיני זנך, כ'וועל דיר ניט שפייזן, ווייל אזוי שטייט דאך אין רבו חייב לזונו. ענטפערט די גמרא, הכא במאי עסקינן, דאס וואס שטייט דא אין דער ברייתא עבד שגלה לערי מקלט, דא רעדט זיך דאמר לו, ער האט געזאגט צום עבד, צא מעשה ידיך למזונותיך, ער האט אים געזאגט וואס דו פארדינסט פון דעם וועסטו עסן. פרעגט די גמרא, אי הכי אויב אזוי, מעשה ידיו אמאי לרבו, דו זאגסט, זאגן עשה עמי ואיני זנך קאן ער נישט, נאר ער קאן זאגן צו אים צא מעשה ידיך למזונותיך, דעריבער דארף ער אים ניט שפייזן, אבער דא שטייט דאך אין דער ברייתא אז מעשה ידיו לרבו, פארוואס זאל ער עס געבן דעם בעל הבית? ענטפערט די גמרא, להעדפה, דאס וואס די מע, דאס וואס ער פארדינט איז מעהר פון זיינע מזונות, דאס קאן נישט דער עבד סעיוון פאר זיך, נאר דאס דארף ער אוועק געבן פאר זיין בעל הבית. פרעגט די גמרא, העדפה פשיטא, מען באלד זעהן בראשית ווי דער דין, א העדפה איז דאך א זיכערע זאך, מה שקנה עבד קנה רבו, איז דאך א זיכערע זאך אז ער גיט עס דעם בעל הבית, וואס דערציילט ער מיר? זאגט די גמרא. מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען כיוון דכי לית ליה, ווי וועט זיין ווען ער פארדינט נישט אזוי פיל וויפיל ער דארף האבן אויף פרנסה, לא יהיב ליה, גיט אים דער בעל הבית נישט, וואלט איך געוואלט מיינען כי אית ליה נמי, ווען ער האט איבריגס לא לישקול מיניה זאל ער נישט נעמען פון אים. נאר דאס זאל זיך געפינען ביי דעם עבד אויף דעם שווארצן טאג, ביז ס'וועט קומען א טאג ער וועט נישט קענען פארדינען. קא משמע לן, לאזט ער מיר הערן אז יעדע מאל די העדפה וואס בלייבט איבער באלאנגט צום בעל הבית, אלא א צווייטן טאג ער קען נישט פארדינען, איז דער בעל הבית נישט מחויב אים צו שפייזן. פרעגט די גמרא, ומאי שנא לערי מקלט, וואס איז די קשיא? דאס הייסט, תוספות איז מסביר, בשלמא איך זאג אז דער בעל הבית קען זאגן צו דעם עבד עשה עמי ואיני זנך, ארבעט ביי מיר איך וועל דיר נישט שפייזן, פארשטיי איך פארוואס ער דערמאנט מיר ערי מקלט, כאטש די תורה זאגט דארטן וחי ונוס אל אחת הערים האל וחי, איך זאל זען אז ער זאל דארט האבן באקוועמליכקייטן. דאך זאגן מיר קאן ער זאגן עשה עמי ואיני זנך. אבער יעצט דא אז דו זאגסט עשה עמי ואיני זנך קען ער נישט זאגן, נאר ער דערציילט מיר דעם דין אז די העדפה וואס בלייבט שוין איבער באלאנגט צום בעל הבית, וואס איז דער חילוק צו ס'איז יא ערי מקלט צו נישט ערי מקלט? מכח דעם וחי דארף באלאנגען די העדפה פון דעם עבד, באלאנגט ער זיכער צום בעל הבית, ווייל וואס איז טייטש וחי ער זאל האבן וואס ער דארף, ער האט דאך שוין וואס ער דארף, און וואס בלייבט איבער גיט מען עס פאר די בעלבאוס, וואס איז פונקט ערי מקלט? זאגט די גמרא ניין, סלקא דעתך אמינא, איך וואלט געוואלט מיינען וחי, דאס וואס דער פסוק זאגט ונס אל אחת הערים האל וחי, עביד ליה חיותא טפי, איך זאל מאכן מער חיות, איך זאל אים באווארענען אז אויב דעם טאג איז געבליבן זאל איך עס באהאלטן אויף דעם טאג וואס דעמאלט מעשה ידיו וועט נישט זיין גענוג? קא משמע לן דארף מען מיר דערציילן אז איך זאג די העדפה געהערט צום בעל הבית, אבער דער בעל הבית זאל זאגן עשה עמי ואיני זנך דאס קען ער נישט. פרעגט די גמרא והא מדקתני סיפא שטייט אין די סיפא אבל אישה שגלתה לערי מקלט, א פרוי וואס איז געווארן פארטריבן אין ערי מקלט, א פרוי האט דערהרגעט א מענטש בשוגג, בעלה חייב במזונותיה, ליגט א חיוב אויפן מאן ער זאל איר שפייזן, מכלל דארף איך דאך לערנען דאס, דלא אמר לה, ער האט נישט געזאגט צו איר צאי מעשה ידיך במזונותיך, דאי אמר לה, אויב דער מאן האט צו איר געזאגט בעלה אמאי חייב, דאי אמר לה בעלה אמאי חייב, אויב ער האט איר געזאגט פארוואס דארף ער נישט שפייזן. ומדסיפא דלא אמר לה, אין די סיפא וואס שטייט א פרוי קען ער נישט זאגן, דארף זיך רעדן, ער האט נישט געזאגט צאי מעשה ידיך למזונותיך, רישא נמי, דאס וואס שטייט אין די רישא ביי א עבד ער קען יא זאגן, רעדט זיך אויכעט דלא אמר ליה, ער האט נישט געזאגט, כאטש ער האט נישט געזאגט צו איר. צא מעשה ידיך למזונותיך, דאך זאגן מיר אז מעשה ידיו באלאנגט צו וועמען? צום בעל באס. ענטפערט די גמרא לעולם דאמר ליה, די רישא ביי א עבד רעדט זיך האט אים געזאגט צא מעשה ידיך למזונותיך, און די זעלבע זאך די סיפא ביי א אשה רעדט זיך אויך ער האט געזאגט צאי מעשה ידיך למזונותייך, איי דו פרעגסט מיר פארוואס קען ער דאס נישט זאגן ביי א פרוי, ער קען עס זאגן ביי א פרוי אבער ואשה בדלא ספקה איז רעדט זיך ביי די פרוי אז דאס וואס זי האט פארדינט דאס איז נישט געווען גענוג דעמאלט דארף דער מאן צו איר משלים זיין ביי א עבד אז ס'איז נישט גענוג דארף ער נישט געבן.

ער זאגט צו איר, זיי זעלבסטשטענדיג, דאס וואס דו וועסט פארדינען, דאס וועסטו נעמען פאר זיך, און פאר דעם וועסטו קויפן שפייז. שטייט דארטן רשאי, ער מעג. הייסט עס אז יעצט דערציילט ער מיר דעם דין ווען ער האט געזאגט צאי מעשה ידיך במזונותיך. מכלל ווייזט דאך אויס פון דעם אז די רישא דלא אמר לה, אז די רישא רעדט זיך, ער האט נישט געזאגט. זאגן מיר דארט ווי ער האט נישט געזאגט איז ביי א פרוי מוז ער שפייזן און ביי א עבד מוז ער ניט שפייזן איז דאך א ראיה אז ער קען זאגן צו דעם עבד עשה עמי ואיני זנך. ענטפערט די גמרא הכי קאמר, ער זאגט אזוי ואם מספקת אויב ס'איז גענוג פאר אירע שפייז מעשה ידיה, די פארדינסטן פון איר ארבעט, ואמר לה, און ער האט געזאגט צו איר, צאי מעשה ידיך במזונותיך רשאי, דאס גייט ער מיר דערציילן, פריער אין דער רישא רעדט זיך אויך דאמר לה, נאר פריער זאגט ער אז אויב ס'איז נישט גענוג. קען ער נישט זאגן צו איר ווייל ער מוז משלים זיין, ווי איז אבער ס'גענוג קען ער זאגן? פרעגט די גמרא מספקת אז ס'איז גענוג דאס וואס זי ארבעט פאר אירע שפייז, מאי למימרא איז דאך ממילא די זאך א פשיטא, איז דאך ממילא די זאך א פשיטא אז וואס? ער קען זאגן. און ווי אזוי האב איך פריער געלערנט? בשלמא אז איך זאל זאגן אז די רישא רעדט זיך ער האט נישט געזאגט צאי מעשה ידיך במזונותיך, סיי ביי דער עבד סיי ביי דער אשה, וואלט נישט געווען קיין קשיא מאי למימרא, ווייל ער גייט מיר דאס מגלה זיין אז דא זאגט ער מיר דעם דין פון אמר לה, און די רישא רעדט זיך דעם דין פון לא אמר לה. אבער יעצט אז דו זאגסט אז אלעס רעדט זיך אז אמר לה, נאר וואס דען די רישא רעדט זיך בדלא ספקה, דעריבער קען ער נישט זאגן צו דער פרוי זי זאל זיך שפייזן מיט אירע פארדינסטן ווייל לא ספקה, וואזשע גייט ער מיר דערציילן דעם דין פון דער סיפא, איז דאך ממילא פשיטא אז אויב א פרוי איז געקומען לערי מקלט און אירע פארדינסטן איז גענוג פאר אירע שפייז קען ער נישט זאגן. זאגט די גמרא, ס'איז נישט קיין פשיטא. מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען כל כבודה בת מלך, די כבוד פון א פון א קעניג'ס א טאכטער, און אלע אידן זענען דאך בני מלכים, פנימה, זי דארף זיך געפינען אין שטוב, זי איז א צנועה, זי דארף נישט ארום גיין אין א פרעמדע שטאט ווי ווי די ערי מקלט, ממילא ווייסן נישט מענטשן אז זי קען ארבעטן. וועלן מענטשן איר נישט ברענגען קיין ארבעט אין שטוב, דווקא ווען זי וועט ארומגיין אין שטאט זוכן, אבער זי דארף נישט ארומגיין. דעריבער וואלט איך געוואלט מיינען אז אז מען קען נישט זאגן צו איר צאי מעשה ידיך במזונותיך, קא משמע לן, לאזט ער מיר הערן אז ער קאן יא זאגן צו איר. ריכטיג, כבודה בת מלך פנימה, אבער ס'איז נישט קיין טענה, זי קען איבערגעבן איינעם ער זאל זאגן אז זי זוכט ארבעט. זאגט די גמרא לימא כתנאי, מיר וועלן זאגן אין דעם דין צי דער בעל בית קען זאגן דעם עבד עשה עמי ואיני זנך קריגן אין דעם תנאי. מיר האבן געלערנט רבן שמעון בן גמליאל אומר, רבי שמעון בן גמליאל זאגט, יכול העבד לומר לרבו בשני בצורת, דער עבד קען זאגן צו זיין בעל בית אין דעם הונגער יאר, או פרנסני, אדער שפייז מיר, או הוציאני לחירות, אדער באפריי מיר. דאס הייסט אז דער בעל הבית קען נישט זאגן צו אים עשה עמי ואיני זנך. וחכמים אומרים, און די חכמים זאגן, הרשות ביד רבו, ער האט רעכט אים נישט צו שפייזן. מאי לאו, מיינסטו דען ניט בהא קא מיפלגי אז די מחלוקת איז אין דער זאך? דמר סבר, רבן שמעון בן גמליאל האלט, נאר די חכמים האלטן, יכול, ער קאָן זאָגן צו אים, עשה עמי ואיני זנך, די חכמים זאָגן דאָך אַזוי, הרשות בידו. ומר סבר און רבי שמעון בן גמליאל לערנט, אינו יכול, ער קאָן נישט זאָגן אים דאָס אָן. דעריבער טענה'ט צו אים דער עבד, אָדער גיב מיר שפּייז, דו ווילסט מיר ניט שפּייזן, הוציאני לחירות. זאגט די גמרא ותסברא, ווי פארשטייסט דו אז דא רעדט זיך די מחלוקת איז צי ער קען זאגן צו אים עשה עמי ואיני זנך, האי וואס זאגט רבי שמעון בן גמליאל אז ער זאגט דער עבד צום בעל בית או פרנסני אדער שפייז מיר או הוציאני לחירות אדער באפריי מיר. ס'דארף ניט אזוי שטיין, ס'דארף שטיין או פרנסני, אויב דו נעמסט צו מעשה ידי, שפייז מיר, או אז דו ווילסט מיר ניט שפייזן, תן לי מעשה ידי בפרנסתי מיבעי ליה, גיב מיר וואס איך פארדין. אזוי וואלט איך געדארפט פארשטיין. ועוד, נאך א זאך, אויב דו זאגסט אז עס רעדט זיך, ער זאגט, ווען די מחלוקת איז ווען ער זאגט צו אים, עשה עמי ארבעט ביי מיר ואיני זנך, מאי שנא בשני בצורת, פארוואס טוט ער דערמאנען בשני בצורת? לגבי דעם עבד, ווען מען זאגט צו אים עשה עמי ואיני זנך, איז דאך ביי אים איז עס שטענדיג א שנת בצורת, וואס כאפט ער אן שנת בצורת? יא, אלא זאגט די גמרא הכא במאי עסקינן דא רעדט זיך, אויב איז דער, וואס הייסט ס'איז שווער צו געפינען ארבעט דעמאלט, אויב איך זאג אז דער בעל הבית קען זאגן עשה עמי ואיני זנך אז די ארבעט באלאנגט סיי ווי צו דעם בעל הבית, דאס וואס ער פארדינט באלאנגט צום בעל הבית, און דער בעל הבית דארף אים ניט געבן קיין מזונות, וואס זשע דערמאנט ער פונקט שני בצורת, ווייל לגבי דעם עבד איז שטענדיג א הונגער יאר, ער ארבעט, און וואס ער פארדינט גיט ער אוועק דעם בעל הבית, און ער האט נישט קיין מזונות, אלא זאגט די גמרא, הכא במאי עסקינן, ווייסטו ווען די מחלוקת פון רבן שמעון בן גמליאל מיט די חכמים איז? דאמר לו, ער האט אים געזאגט, צא מעשה ידיך למזונותיך, טאקע זאגן עשה עמי ואיני זנך ארבעט ביי מיר איך וועל דיר נישט שפייזן, גיי אין די הייזער קלייב צדקה, קאן ער אים נישט זאגן. נאר דא איז די שאלה צו ער קען זאגן צו אים צא מעשה ידיך למזונותיך. וואס איז די שאלה? מיר האבן דאך פריער געזאגט אז מען קען זיכער זאגן. נאר ובשני בצורת אין א הונגער יאר, לא ספק איז די ארבעט וואס דער עבד וועט ארבעטן וועט די פארדינסטן פון דער ארבעט נישט זיין גענוג פאר זיינע שפייז. רבן שמעון בן גמליאל סבר, רבן שמעון בן גמליאל זאגט, ער זאגט צום בעל הבית, או פרנסני, אדער שפייז מיר, או הוציאני לחירות אדער באפריי מיר, וואס וועט זיין דעמאלט, כי היכי דחזו לי אינשי, מענטשן וועלן זען איך בין נישט קיין עבד, ווייל ווען מען איז משחרר דעם עבד ווערט ער דאך גלייך א בן חורין, ומרחמין עלי, מ'וועט האבן אויף מיר רחמנות.

אעבד נמי רחומי מרחם, איז זיך אויך מרחם אויף א עבד, דעריבער קען ער נישט טענה'ן ס'איז נישט גענוג מיין ארבעט באפריי מיר וועט מען האבן אויף מיר מער א רחמנות, ניין. רש"י. תא שמע, איך וועל א ראיה ברענגען די שאלה וואס מען האט פריער געוואלט פושט זיין פון דער משנה, אז דער בעל הבית קען זאגן צו דעם עבד, עשה עמי, ארבעט ביי מיר, ואיני זנך, איך וועל דיר נישט געבן קיין עסן, דו דארפסט עסן, גיי ארום אין די הייזער קלייב זיך צום עסן. האט מען געלערנט דאמר רב, רב האט געזאגט המקדיש ידי עבדו, איינער האט מקדיש געווען די ידי עבדו, די וואס ער וועט ארבעטן זאל דאס זיין הייליג, אותו העבד דער עבד, לוה לייט געלט ואוכל ער זאל זיך קויפן עסן, ועושה און ער וועט שפעטער ארבעטן ופורע און וועט באצאלן, דאס הייסט אזוי אז דער עבד אויב ער טוט עפעס ארבעטן איז אזוי ווי ער האט די ערשטע פרוטה ער האט באקומען איז עס שוין הייליג, קען ער דאס נישט נעמען קויפן פאר דעם עסן, לייט ער פריער און ווי די גמרא וועט ווייטער זאגן, ער ארבעט פחות פחות משווה פרוטה, און פאר דעם א די פחות פחות משווה פרוטה וואס דאס איז נישט הקדש, מיט דעם א באצאלט ער. איז אזוי, ווי קען ער אים מקדיש זיין? און ער זאל נישט באקומען קיין עסן, איז דאך א סימן ווייל ער האט א כח צו זאגן עשה עמי ואיני זנך, ווייל אויב מיר זאלן לערנען אז ער איז מחויב צו געבן דעם עסן, וואלט דאך הקדש אויך געדארפן אים געבן עסן. זע איך שמע מינה דאך פון דעם א ראיה, ווען איך זע ווען ער ארבעט עפעס קען ער פאר דעם נישט קויפן קיין עסן, נאר ס'מוז זיין פריער זאל ער בארגן עסן און נאכער זאל ער עס אפצאלן מיט פחות משווה פרוטה, איז דאך א ראיה יכול הרב לומר לעבד אז דער בעל הבית קען זאגן צום קנעכט עשה עמי ואיני זנך. זאגט די גמרא ניין, הכא במאי עסקינן אין אמת'ן קען ער נישט זאגן, איי אויב ער קען נישט זאגן ווי קומט עס ער קען אים מקדיש זיין און דער הקדש זאל נישט געבן קיין עסן, הכא במאי עסקינן דא רעדט זיך במעלה לו מזונות, דער בעל הבית האט מקדיש געווען דעם ידיו, דעם ידי עבדו, און ער גיט אים עסן, פרעגט די גמרא אי הכי אז עסן האט ער פון באלבאס למאי לוה ו ו ואוכל ער האט דאך עסן וואס דארף ער בארגן אויף עסן ענטפערט די גמרא להעדפה אביסל בעסער עסן די באלבאס גיט אים וואס מען מוז עסן זאל ער בארגן געלט דערצו צום ברויט נאך פרעגט די גמרא וואס זאל איך אים געבן העדפה פאר וועמענס געלט וועט דאך ווערן געצאלט די העדפה פון וועמענס? פון הקדש געלט, ולימא ליה הקדש, זאל הקדש צו אים זאגן, עד השתא סגי לך בלא העדפה, ווען דו האסט געארבעט ביי דעם באלבאס האסט זיך נישט געקאנט אויסביטן, איז געווען גענוג פאר דיר אן העדפה אויכעט, והשתא נמי, תיסגי לך יעצט אויכעט זאל דאס זיין גענוג בלא העדפה. איי פריער וואלסטו דאך אויך געקענט פרעגן די זעלבע זאך, פריער אין די הוה אמינא כ'האב געלערנט אז דער באלבאס קען זאגן עשה עמי ואיני זנך, קען איך דיך אויך פרעגן די זעלבע זאך, זאל הקדש זאגן דער באלבאס האט געקענט זאגן עשה עמי ואיני זנך, מיר זאגן מיר אויך די זעלבע זאך, און תוספות באווארנט עס שוין, פריער כאטש דער באלבאס קען זאגן. איז מיר געווען א זיכערע זאך אז ער וועט מיר נישט זאגן, ווייל וואס קען ארויסקומען פון אזא איין זאך עשה עמי ואיני זנך, ער קען אמאל שטארבן פון הונגער, און עבד וויל האבן דעם עבד, אבער הקדש וויל האבן דעם עבד, אבער אויב דו זאגסט יעצט דער עבד מזונות האט ער, דער בעל הבית גיט אים שפייז, נאר ער וויל ווי מען זאגט האבן א בעסערן ביס זאל אים הקדש זאגן פארוואס ס'איז דאך גענוג אן דעם, ענטפערט די גמרא, הקדש גופיה ניחא ליה, הקדש איז צופרידן מען זאל קויפן פאר דעם עבד מערער נאך מערער ווי די מזונות וואס דער בעל הבית גיט אים, כי היכי דלשבח עבדיה, כדי דער עבד זאל האבן א געזונטן גוף ער זאל ווערן בעסער, האט מען פריער געלערנט עושה. דער עבד טוט ארבעטן ופורע נאכדעם מיט דער ארבעט באצאלט ער, דאס הייסט ער בארגט אויף עסן און ער ארבעט און ער באצאלט. פרעגט די גמרא, קמא קמא קדיש ליה, אזוי ווי ער ארבעט ער פארדינט א פרוטה איז שוין געווארן הייליג, ווי קען ער מיט דעם באצאלן וואס דעם חוב וואס ער איז שולדיג? ענטפערט די גמרא, בפחות פחות משוה פרוטה איז דאך דא א מחלוקת פון רש"י מיט תוספות, רש"י לערנט איידער עס קומט אין פאר דער ארבעט א פרוטה באצאלט ער, הקדש איז נישט חל אויף פחות משוה פרוטה, תוספות זאגט די משנה אין בבא מציעא רעכנט אויס פינף זאכן וואס דער דין איז א פרוטה, און מען רעכנט דארט נישט אויס אז הקדש איז נישט חל אויף פחות משווה פרוטה, ווייזט אויס אז הקדש איז יא חל אויף פחות משווה פרוטה. נאר וואס איז דא דער פשט אין גמרא פחות משווה פרוטה? ווייל די דעתו של מקדיש איז נישט אז דער הקדש זאל חל זיין אויף ווינציגער ווי א שווה פרוטה. זאגט די גמרא. הכי נמי מסתברא, דער שכל זאגט אז דער פריערדיגער תירוץ וואס מיר האבן געזאגט, רב רעדט זיך במעלה לו מזונות, אז עס איז טאקע אזוי, דאמר רב, רב האט געזאגט אין א צווייטע מימרא, המקדיש ידי עבדו, איינער האט מקדיש געווען ידי עבדו, וואס דער עבד פארדינט מיט זיינע הענט, ווי תוספות האט געזאגט עמוד א', ווייל אויב מקדיש עבדו איז ער בכלל ניט קדוש, נאר ער מיינט אים צו באפרייען, דליהוי עם קדוש קאמר, נאר ער האט מקדיש געווען ידי עבדו, אותו העבד, דער עבד, עושה, ארבעט, פארדינט געלט פאר דער ארבעט, ואוכל, און פאר דעם געלט קויפט ער עסן. דא שטייט אנדערש ווי אין דער פריערדיגער מימרא פון רב'ן. פריער איז געשטאנען די מימרא פון רב'ן, המקדיש ידי עבדו, איז לוה ואוכל ועושה ופורע. דא שטייט עושה ואוכל. דאי לא עבדא, אז ער וועט נישט ארבעטן, מאן פלח ליה, ווער וועט אים באדינען? אי אמרת בשלמא, אויב דו וועסט זאגן, הך די ערשטע מימרא פון רב'ן רעדט זיך במעלה אז ער גיט אים עסן, ואינו יכול, און ער קען נישט זאגן דער רב צו דעם עבד עשה עמי ואיני זנך, וועט זיין גוט, והא די צווייטע ברייתא וואס שטייט אז ס'איז נישט הייליג, נאר עושה ואוכל רעדט זיך בשאינו מעלה, ווען מען גיט אים נישט צו עסן דער בעל הבית, שפיר, אויב דער בעל הבית גיט אים נישט קיין עסן האט ער דאך אים נישט קיין רעכט מקדיש צו זיין דעריבער עושה ואוכל. אלא אי אמרת, אבער אויב דו וועסט זאגן. הך, די ערשטע מימרא פון רב'ן רעדט זיך בשאינו מעלה אז דער בעל הבית גיט אים נישט קיין עסן, ויכול. און ער האט רעכט צו זאגן צום עבד עשה עמי ואיני זנך. אויב אזוי וואס שטייט דא אין דער צווייטער מימרא פון רב'ן דעריבער עושה ואוכל דאי לא עבדא, אויב ער וועט נישט ארבעטן, מאן פלח ליה, ווער וועט פאר אים דינען, ווער וועט פאר אים ארבעטן? וואס הייסט דאס? מאן דבעי ניפלחיה, ווער עס וויל זאל אים באדינען. הקדש איז נישט מחויב דעם אויסצוהאלטן, אזוי ווי דער בעל הבית איז נישט מחויב אים אויסצוהאלטן, איז הקדש אויך נישט מחויב. בשם פרעג איך דא הא מאן דבעי מאן פלח ליה, ווער עס וויל זאל אים באדינען. און שטענדיג ווען ער זאגט צום עבד עשה עמי ואיני זנך, פרעג איך די שאלה מאן פלח ליה. אלא לאו שמע מינה איז פון דעם א ראיה אינו יכול אז רב האלט דער בעל הבית קען נישט זאגן צום עבד עשה עמי ואיני זנך שמע מינה. דעריבער די ערשטע מימרא פון רב'ן רעדט זיך מעלה לו מזונות איז דער הקדש חל, דעריבער זאגט מען לווה ואוכל ועושה ופורע, און די צווייטע מימרא פון רב'ן רעדט זיך אין מעלה לו מזונות איז די הקדש נישט חל, דעריבער זאגן מיר עושה ואוכל. רש"י. ברוך השם, מסכת גיטין, דף י"ב, עמוד ב', די שורה הייבט זיך אן מיט די ווערטער שמע מינה. מיר האבן פריער אויסגעפירט אז רב זאגט ער קען זאגן צו א עבד כנעני עשה עמי ואיני זנך, ארבעט ביי מיר, ביסט דאך מיין עבד, איך וועל דיר ניט שפייזן, איך בין א בעל הבית איבער דיר, גיי אין די הייזער און דארט וועסטו צוזאמענקלייבן אויף מזונות. זאגט די גמרא תא שמע, כ'על דיר אויפווייזן אז ס'איז דא א צווייטער אמורא וואס ער קריגט אויף רב, און ער האלט אז ער קען נישט זאגן עשה עמי ואיני זנך. דאמר רבי יוחנן, רבי יוחנן האט געזאגט, הקוטע איינער האקט אפ יד עבדו של חברו, די הענט, די האנט פון דעם קנעכט פון זיין חבר. מיר וועלן פריער ווי איז דער דין ווען איינער האט געמאכט א שאדן נישט אין א עבד כנעני נאר אין א צווייטן איד, ער האט אפגעהאקט יענעמס האנט, איז ער מחויב אין פינף זאכן, וועלכע פינף זאכן? נזק, נזק איז די טייטש אזוי. איז די ביי א איד ביי א בן חורין פאסט זיך נישט צו זאגן וויפיל ס'האט די ווערדע פון א האנט. א איד ווערט נישט פארקויפט. נאר די אלע אפשאצונגען זענען לקולא. דער ראש אין אנפאנג אכטן פרק זאגט, אין החובל אין בבא קמא זאגט, אז מען שאצט אים אפ ווי ער וואלט געווען א עבד כנעני, וויפול ווען ער זאל זיין א עבד כנעני, וויפול ער ווערט מיט די האנט, וויפול ער ווערט אן די האנט, דאס איז נזק נאכער צער, נאכער ריפוי, וואס קאסט מעדעצין, שבת, שבת רופט זיך אן אזוי, פאר די האנט האט ער אים שוין באצאלט, אבער. ער קען נישט ארבעטן מיט ביידע הענט, אבער זיין א וועכטער קען ער זיין, אבער ביז ער היילט זיך אויס וועט דויערן אפאר וואכן, ביז ער וועט, יעצט קען ער קיין שומר קישואין אויכעט נישט זיין. דארף ער אים באצאלן די צייט שבת, כלומר דאס אליין וואס ער קען אינגאנצן נישט ארבעטן. נזק איז געוועזן דער דיפערענץ וכו' ווען ער האט ביידע הענט וואס ער איז ווערט, און ווען ער איז יעצט מיט איין האנט וויפיל ער איז ווערט האט ער שוין באצאלט דאס, אבער ביז ער היילט זיך אויס קען ער דאך אפילו מיט איין האנט אויך נישט ארבעטן, דאס ווערט אנגערופן שבת. נאכער דארף ער אים אויך באצאלן בושת. ביי א עבד כנעני איז דא א מחלוקת צו ער דארף אים געבן בושת צו נישט. שטייט דא א הקוטע יד עבדו של חברו, אז איינער האקט אפ די האנט פון קנעכט פון זיין חבר, נותן גיט ער, שבֿתּו די שבֿת גיט ער, װאָס װערט דאָ אָנגערופֿן שעװעס? די שׂכר בטלה בחליו, דאָס הײסט, אַ חוץ דעם, װאָס ער האָט אים שױן געגעבן נזק, װאָס פֿריִער האָט ער געקאָנט אַרבעטן מיט בײדע הענט, און איצט קאָן ער אַרבעטן מיט אײן האַנט, דאָס האָט ער אים שױן באַצאָלט, אָבער דעמאָלט, װען ער איז קראַנק, קען ער דאך נישט ארבעטן מיט איין האנט אויך, איז דאס דארף ער אים באצאלן, ורפואתו, און וואס עס דארף זיך אויסהיילן, לרבו דאס גיט מען צו די בעל הבית. די גמרא וועט באלד פרעגן, וואס הייסט די מעדעצין צום בעל הבית? ער דארף דאך האבן א דאקטער. איז דאס אז נזק שטייט נישט דא די חילוק פון איין האנט ביז ביידע הענט וואס ער האט געהאט, ווייל נזק איז דאך ממילא פשיטא עס באלאנגט צו אים, ווייל עס איז דאך זיין זאך, מ'האט אים געמאכט ווינציגער ווערט, און צער ווערט אויך נישט דערמאנט, ווייל דאס איז אין כלל פון רפואה ווי די גמרא וועט דא באלד זאגן. קומט אויס אזוי, פאר דעם די ארבעט וואס כ'האט געקאנט ארבעטן נאר ארבעט נישט, ווער באקומט דאס? דער בעל הבית. ואותו העבד און דער קנעכט, ניזון מן הצדקה, ווערט געשפייזט פון צדקה. שמע מינה דאך א ראיה, יכול הרב לומר לעבד אז ער קען זאגן צו אים עשה עמי ואיני זנך, ווען איך זע ס'שטייט דא אז די שבת, שבת דאס איז דאך די געלט פון דער ארבעט, גיט מען אוועק פארן בעל הבית, און דער בעל הבית דארף אים ניט שפייזן, נאר ווער דארף אים שפייזן? צדקה, איז דאך א ראיה אז ער קריגט אויף רב'ן און ער האלט אז רבי יוחנן האלט ער קען זאגן עשה עמי ואיני זנך, זאגט די גמרא פון דא נישט קיין ראיה, הכא במאי עסקינן דא רעדט זיך במעלה מזונות ער גיט אים שפייז. ער גיט אים שפייז. פרעגט די גמרא אי הכי אויב דער באלבאס טוט אים שפייזן, אמאי ניזון מן הצדקה, פארוואס זאל אים צדקה אויסהאלטן, דער באלבאס גיט דאך אים? ענטפערט די גמרא להעדפה, דא האט די טייטש ס'ווארט העדפה, ווייל ער איז קראנק דארף מען ווי מען זאגט אויף אים האבן רחמנות און איך זאל אים געבן א בעסערן ביסן, דער באלבאס איז דאס נישט מחויב, דעריבער גיט מען דאס אויף פון צדקה. פרעגט די גמרא אי הכי, אויב דו זאגסט אז פון צדקה גיט מען אים נאר די העדפה ניזון, פארוואס שטייט דא ניזון מתפרנס מיבעי ליה? ניזון מיינט מען מזונות, די מינימום וואס מען מוז האבן, פרנסה מיינט מען אלע, דעריבער דארף שטיין מתפרנס, אלא לאו שמע מינה איז א ראיה אז רבי יוחנן האלט אז דא רעדט זיך ער גיט אים נישט קיין מזונות איז א ראיה יכול שמע מינה איז א ראיה ער קען זאגן צום עבד כנעני עשה עמי ואיני זנך האמיר א מחלוקת פון רב מיט שמו רב האט מען דאך פריער געלערנט האלט ער קען נישט זאגן צום עבד כנעני עשה עמי ואיני זנך און רבי יוחנן לערנט ער קען יא זאגן. אמר מר, מיר האבן פריער געלערנט, נותן ער גיט שבתו, דעם דאס אויף וואס ער קען צו וויש ביז ער היילט זיך אויס, ער קען נישט ארבעטן, ורפואתו, און די רפואה לרבו צום בעל הבית. פרעגט די גמרא שבתו, דאס וואס ער קען נישט ארבעטן? פשיטא, ס'איז א זיכערע זאך ס'באלאנגט צום בעל הבית, ער האט דאך געמאכט שאדן דעם בעל הבית. ענטפערט די גמרא, רפֿואתו איצטריכא ליה, דער חידוש איז אז די רפֿואה געהערט צום בעל הבית. פֿרעגט די גמרא, רפֿואתו דידיה היא, די רפֿואה דארף נישט געהערן צום בעל הבית נאר צום עבד אליין, דבעי איתסויי ביה, ער דארף זיך דאך אויסהיילן, זאגט די גמרא לא צריכא, דא רעדט זיך, דאמדוהו, מ'האט אים אפגעשאצט לחמשא יומי, אז די מיט געבן א דאקטער באצאלן אויף פינף טעג, דארף ער זיך מיט אים מטפל זיין, דאס איז די רפואה. ועבדו ליה סמא חריפא, און דער דאקטער האט געמאכט א שארפע מעדעצין, וואס פון דער מעדעצין איז פארהאן צער, ואיתסי בתלתא יומי, און אויסגעהיילט מיט דריי, אויב נארמאל נישט נעמענדיג די מעדעצין די שארפע וואלט געדויערט פינף טעג, דארף יענער באצאלן פאר פינף טעג רפואה, אבער מ'האט דא געגעבן א שארפע מעדעצין, האט זיך אויסגעהיילט מיט דריי. מהו דתימא וואלט איך געוואלט מיינען צערא דידיה הוא, דעם צער וואס דער עבד האט וואלט איך געוואלט מיינען האט די תורה נישט מזכה געווען דעם בעל הבית, קא משמע לן לאזט ער מיר הערן אז יעדע רווח וואס קומט אריין צו דעם עבד באלאנגט אלץ צום בעל הבית. אז אפילו די די זאך איז אויך אזוי צום בעל הבית. תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אין דער משנה האבן מיר דאך געלערנט א מחלוקת פון ר' מאיר'ן מיט די רבנן, ר' מאיר לערנט אז דאס וואס איינער טוט באפרייען דעם עבד כנעני איז א חוב פאר דעם עבד כנעני, רבי מאיר זאגט ס'איז נישט קיין חילוק פון א עבד שחרור, פון א שטר שחרור ביז א גט אישה, אזוי ווי א גט אישה פאר א פרוי א חוב איז די זעלבע זאך א שטר שחרור אויך א חוב, און די חכמים לערנען אז א שחרור איז פאר דעם עבד א זכות, און מ'וועט באלד זעהן די סברה, תניא האט מען געלערנט אין א ברייתא אמר רב אלעזר, רב אלעזר האט געזאגט, אמרנו לו למאיר, מיר האבן געפרעגט מאיר'ן, ווייל ער איז געווען זיין חבר רופט ער אים נישט אן רבי מאיר, וואס זאגסטו רב מאיר אז דאס איז א חוב, והלא זכות הוא לעבד, דאס וואס ער ווערט באפרייט איז פאר אים א זכות, שיוצא מתחת ידי רבו לחירות, וואס ער גייט ארויס פריי. אמר לנו, האט רבי מאיר צו אונז געזאגט, חוב הוא לו, עס איז פאר אים א חוב, עס איז אים בעסער צו ארבעטן, פארוואס? שאם היה עבד כהן, ווען ער זאל געווען א עבד כהן, איז יעצט דא פוסלו מן התרומה, א עבד כהן, א עבד כנעני וואס איז עבד כהן קען עסן תרומה, און תרומה איז דאך ביליגער ווייל נישט אלע מענטשן קענען עסן תרומה, און יעצט דא קען ער נישט עסן קיין תרומה, דעריבער איז עס פאר אים א חוב. אמרנו לו, האבן מיר אים געפרעגט רבי מאיר'ן, והלא מה, דו זאגסט אז מאכן שאדן תרומה, אם ירצה אויב ער וויל, שלא לזונו נישט צו שפייזן ושלא לפרנסו, רשאי. ער האט דאך א ברירה שלא לזונו ושלא לפרנסו, קומט דאך אויס אז מיט דעם שחרור האט ער גארנישט ניט קיין שאדן, קיין מזונות האט ער דאך נישט קיין שאדן, סיי ווי קען ער דאך נישט, אויב אזוי דארף מען דאך זאגן אז דאס איז פאר דעם עבד א זכות וואס יעצט דארף ער נישט ארבעטן, אזוי האבן זיי געפרעגט אים, אמר לנו האט אונז רב מאיר גענטפערט. ומה אילו עבד כהן שברח, א עבד פון א כהן וואס איז אנטלאפן, ואשת כהן, א פרוי פון א כהן, שמרדה על בעלה, הלא אוכלין בתרומה, זיי עסן תרומה, וזה אינו אוכל, דער עסט נישט קיין תרומה. וואס פאר א ווערטער איז דאס? זיי האבן געפרעגט רבי מאיר'ן, ער האט א ברירה סיי ווי אים נישט צו שפייזן, ממילא איז דאס דארף זיין פאר אים א זכות, ווייל ער מאכט ניט קיין שאדן קיין מזונות, האט ר' מאיר אויף דעם געענטפערט, יא, ער מאכט שאדן, ער קען נישט עסן קיין תרומה. זיי האבן דאך גארנישט נישט גערעדט פון קיין תרומה, זיי רעדן דאך בכלל דעם גאנצן ענין פון מזונות מאכט מען נישט קיין שאדן, די גמרא וועט באלד רעדן פון דעם. אבל אשה, אבער א פרוי, דאס זאגן די רבנן, כאטש ביי א עבד זאגן מיר ס'איז א זכות,

אז ס'איז א זכות, כ'קען נישט זאגן ס'איז א חוב, מ'מאכט שאדן, מזונות, ווייל אם ירצה שלא לזונו ושלא לפרנסו רשאי, ומאי קא מהדר להו, וואס האט רב מאיר זיי געענטפערט וועגן עבד כהן שברח? דאס וואס זיי האבן געוואלט געוואלט אויפווייזן פון מזונות אז ס'איז א זכות, וואס איז דער תירוץ פון עבד כהן? ענטפערט די גמרא, הכי קאמר להו, רבי מאיר האט זיי געזאגט אזוי, השבתוני על המזונות, זאל זיין די קשיא וואס איר פרעגט פון מזונות איז א גוטע קשיא, אז ער מאכט גארנישט נישט קיין שאדן אים פון מזונות און סיי ווי, מוז ער אים נישט געבן קיין שפייז, מה תשיבוני על התרומה? וואס וועסטו מיר ענטפערן אויף די תרומה פון כל זמן ר'איז נישט באפרייט קען ער עסן תרומה און מיט אים מיט אים בשביל רבו אי אנדערע זאגן דאך אז מ'גיט דעם עבד תרומה באזונדער וכי תימרו אויב איר וועט וועלן ענטפערן אי בעי זריק ליה גיטא ווען דער בעל הבית וויל ווארפט ער אים א שטר שחרור. אין רשות הרבים אין זיינע ד' אמות ופסיל ליה און ער וועט ווערן געפסלט פון תרומה ער איז א משוחרר ממילא דעריבער וועט איר גיין זאגן דעריבער סיי ווי ער קען מאכן שאדן איז וועט די זאך נישט קיין חוב אבער שביק ליה ער וועט איבערלאזן ועריק ואזיל לעלמא. וואס הייסט ער וועט איבערלאזן? אויב ס'איז שוין געפאלן אין זיינע ד' אמות איז ער שוין משוחרר, העלפט נישט וואס ער וועט יעצט אנטלויפן, נאר די טייטש איז אזוי, ער וועט זיך ארויסדרייען, ער וועט זיך קיינמאל נישט געפינען אויף אזא ארט ווי דער בעל הבית זאל אים קענען געבן דעם שטר שחרור, און יעצט תרומה איז דאך זייער ביליג און ער וועט קענען קומען תרומה צו עסן. ומה, לאמיר זען. אילו עבד כהן שברח, א עבד פון א כהן וואס איז אנטלאפן. ואשת כהן שמרדה על בעלה, הלא אוכלין בתרומה, זיי קענען עסן תרומה. וזה אינו אוכל און ער קען נישט עסן, א משוחרר קען נישט עסן, ממילא. איז דאך דאס אויף פאר אים א חוב דער שחרור, פאר א כהן איז עס א חוב, פרעגט די גמרא שפיר קאמר להו, רבי מאיר האט דאך זייער גוט געזאגט צו די חכמים, ס'איז זיכער א חוב, פארוואס ווייל אלעס אלעס כהן, אמר רבא האט רבא געזאגט היינו דקמהדרי ליה במתניתין, דאס האבן די רבנן גענטפערט צו רבי מאיר אין די משנה. מפני שהוא קנינו, פארוואס עסט ער תרומה? ווייל דער איד האט אים געקויפט. וואס זאגסטו? ער קען זיך ארויסדרייען, ער זאל אנטלויפן נישט באקומען דעם שטר שחרור, זאל ער אנטלויפן. דאי בעי, אויב דער בעל הבית וויל, שקיל נעמט ארבעה זוזי מישראל, נעמט ער פון א צווייטן איד ארבעה זוזי, פון א ישראל, נישט פון א כהן. ווערט ער שוין קנינו פון וועמען? פון ישראל. ופסיל ליה ער וועט נישט קאנען עסן קיין תרומה, כל היכא דאיתיה, אומעטום ער איז דא, איז ממילא קאן איך נישט זאגן אז מיט דעם שחרור זאל זיין א חוב, פארוואס זאל ער זיין א חוב? ווייל ער טוט פסל'ען אים פון תרומה, ער קאן אים סיי ווי סיי פסל'ען. פרעגט די גמרא, ולרבי מאיר לויט רב מאיר'ן, תינח עבד כהן, ער האט א סברה ביי עבד כהן איז עס פאר אים א זכות, רב מאיר זאגט איז א חוב הייסט עס, עבד כהן איז פאר אים א חוב, ער קען אזוי פריער האט ער געקענט עסן תרומה יעצט נישט, עבד ישראל מאי איכא למימר, א עבד ישראל ער האט דאך א ברירה ווי סייווי נישט צו שפייזן. פארוואס זאגט ר' מאיר ס'איז א חוב? שאדן פון שפייז האט ער נישט, ער קען אים סיי ווי נישט שפייזן. איז נישט בעסער פאר דעם עבד אז ער איז פריי, ער האט נישט איבער זיך קיין בעל הבית? ענטפערט די גמרא, אמר ר' שמואל בר רב יצחק מפני שמפסידו משפחה כנענית, יעצט ער וועט ווערן א בן חורין וועט ער נישט קענען נעמען א שפחה כנענית. פרעגט די גמרא, אדרבה, הרי הוא מתירו בבת חורין וועט ער יעצט אויך ער וועט זיין א משוחרר ער וועט זיין פריי וועט ער זיך קענען נעמען א בת חורין זאגט די גמרא ניין ער איז בעסער צופרידן מיט א שפחה עבדא א קנעכט בהפקירא ניחא ליה ער איז צופרידן צו לעבן א הפקר'דיג לעבן זילא ליה. בעיניו זי איז אים ביי אים איז זי א פארשעמטע ווי מען זאגט ער קאן אין איר מזלזל זיין וואס ער וויל שכיחא ליה ופריצה ליה זי פירט זיך מיט אים בפריצות און זי איז ביי אים ווי מען זאגט וואכעדיג ממילא קאן ער אנפילן מיט איר די תאווה מער ווי מיט א בת חורין דעריבער וויל ער נישט זילא ליה זי צו אים זי איז צו אים פארשעמט.